טייערע ברידער, טייערע גוטע פריינד, אחים לדעה, אחים באהבה, אונז קומען זיך דא צוזאמען אויף אונזער וועכנטליכע צאמקום, וואס איז די זאך, די מקבץ, די זאך וואס ברענגט אונז צוזאם, די ספר הזוהר הקדוש על התורה. דאס איז די מצרף, אזוי ווי עס איז דא א מקווה, מען נעמט צוויי מקווה'ס מען וויל זיי קאנעקטן, מאכט מען השקה, אזוי אז מען וויל צוזאמנעמען צוויי נשמות, און אז מען וויל צוזאמנעמען די נשמה, אין אנדערע ווערטער די מציאות החיים, די לעבן וואס אונז לעבן, אין די טאג, אין די וואך, אין די יאר, אין די חודש, מען וויל עס צוזאמנעמען, מאכן השקה צווישן דעם און אנדערע אידן, צווישן דעם. און די תורה אין אנדערע ווערטער צווישן דעם און די חכמה, חכמה אין סופית, חכמה נצחית וואס פירט די וועלט, וואס שטייט אונטער אלעס, דארף מען האבן א זאך וואס מאכט השקה, מען דארף טרעפן א עפעס א זאך, השקה איז אזוי ווי א לומדישע זאך, יא, עס ווערט נישט אפשר איין זאך אין די מוחש, מען זעט נישט אז עס איז געווארן איין מקוה, עס איז נאך אלץ דא צוויי מקווה'ס, אבער א לומדיש געטראכט איז עס יעצט איין מקוה, די קליינע קאנעקשאן, די קליינע. פייפ וואס קאנעקט די זאך האט געמאכט פון דעם איין מקווה אזוי ווי עס איז דא צירוף כלי ביי חלה און אנדערע דינים אזוי אז אידן ווילן זיך צוזאמנעמען און ס'איז זייער וויכטיג א מענטש זאל נישט זיין אליינס א מענטש אליינס איז בדד ישב מחוץ למחנה מושבו איז אזוי ווי אינדרויסן פון רשות הקדושה אינדרויסן פון די עולם אזוי ווי אין עולם התוהו אזוי ווי אין די מדבר. מען וויל נישט זיין אליינס דארף מען דאך זיין מיט אנדערע אידן, ס'איז זייער שווער צו ארבעטן, ס'איז זייער שווער צו מאכן עני פראגרעס אז ס'איז נישט אליינס, אז ס'איז נישט צוזאמען מיט נאך מענטשן, און ס'איז אויך זייער שווער צו מאכן עני פראגרעס אז מען איז אליינס אין אין צייט כביכול, אין די ארעי, אין די זמן וואס איז יעצט, און אז מען נעמט צאם אידן און מען זעצט זיך לערנען א שיעור תורה און א ספר, א ספר וואס איז געשריבן בדורות קדמונים קאנעקט זיך, אין אנדערע ווערטער אונז זענען נישט אליינס, אז מען טראכט למשל אזוי ווי א מענטש איז אליינס סתם אין א מדבר, איז כהולך במדבר, איז אין גלות פילט ער זיך אליינס, און אליינס איז נישט נאר, פארשטייט זיך נישט נאר א חיצוניות'דיגע פראבלעם, א טעכנישע פראבלעם, ס'איז א נפשיות'דיגע פראבלעם, א שטיקל אויס מענטש, א חלק פון די מהות פון א מענטש איז ווי ער איז מיט אנדערע, ואהבת לרעך כמוך. איז דאס אויכעט אמת פאר גאנצע דורות. אסאך מענטשן גייען ארום קאמפלעינען אויף די היינטיגע דור, קאמפלעינען אויף ירידת הדורות, אויף עליית הדורות, אויף די טעכנעלאגיע, וואטעווער ס'איז, וואס איז די דורות. און מ'טראכט אריין, דאס איז א קאמפלעינט פון עלנטקייט, א קאמפלעינט פון בדידות. ס'הייסט אז אויב אונז מיינען אז אונז לעבן נאר אין אונזער דור, איז ביסטו סטאק מיט וואס ס'איז דא. דא היינט איז נישט דא, אויב ער מיינט ער האט נישט געטראפן לפחות דער רבי וואס זאל אים אויסלערנען זאל אים מקשר מאכן די השקה מחבר זיין מיט די תורה, האט נישט דער חברה די חברים די גרופע מענטשן וואס מ'דארף האבן, זאגט ער קאמפלעינט ער, די קאמפלעינט איז נישט באמת אזוי שטארקע קאמפלעינט. די וואס איז במקרה מיט אים אזוי ווי איינער גייט אין גלות אין א מדבר קען ער קאמפלעינען יא איך בין דא צוזאמען מיט א באנטש פון חיות רעות כ'בין צוזאמען מיט א באנטש פון נחש שרף ועקרב יא אבער די עיקר מעין קאמפלעינט די שורש הקאמפלעינט איז אז ער איז אליינס ער איז נישט במקום ישוב ער איז אינגאנצן אליינס אליינס איז אמאל איז גוט יא ער גייט התבודדות ער איז נאר מיט גאט איז גוט אבער געווענליך איז עס נישט גוט עס איז זייער מוגבל עס איז מורא'דיג פארלוירן די זעלבע זאך אז רוב קאמפלעינטס אויף די היינטיגע דור איז קאמפלעינטס אז מ'איז אליינס. נעבעך איין דור. אבער איז דאך נישט קיין שום צורך צו זיין אליינס. פאר דעם איז דאך דא ספרים. נישט נאר ספרים, ס'דא מסורת שבעל פה. ס'דא וועגן פון זיך קאנעקטן דורך די ספר צו די נפש פון די מענטש. נישט נאר צו די וואס ער האט פונקט אראפגעשריבן אין זיין ספר. און בכלל אז אונז געהערן צו צו א טרעדישאן, צו א מסורת וואס מסורת, אונז געהערן א מסורת, מיינט אז מען איז נישט אליינס, אונז זענען נישט אליינס אויף די וועלט, אונז זענען נישט אליינס, אונזער דור איז נישט אליינס די איינציגסטע דור, איז נישט כאילו האריזאנטלי צווישן די מענטשן אין די דור, צווישן די נשמות, אלץ פארשידענע נשמות, פארשידענע נפשות וואס זענען דא, דארף מען זיין אליינס, און נישט ווערטיקלי צווישן פארשידענע דורות, דארף מען נישט זיין אליינס. כ'מיין אז א חלק פון די אמונה פון ירידת הדורות זאגט אז מ'איז אליינס, ווי קענען זיך צושטעלן צו פריערדיגע דורות, אז אונז לערנען זוהר רעדט פון די יצר טוב פון די יצר הרע, נו ווער קען, וואסארא השגה האב איך אין די יצר הרע פון די יצר טוב פון רבי שמעון בר יוחאי, אבער דאס איז א סארט בדידות, און ס'איז דא מענטשן באמת, ס'איז א אמאל א פסיכאלאגישע פראבלעם מער ווי א פאקטישע פראבלעם, יא אסאך מאל קען א מענטש זיין אין א גרויסע בית מדרש מיט אסאך חברים און ער פילט זיך עלנד, פארוואס? ווייל ער גלייבט אז קיינער פארשטייט אים נישט, יא, מיין יצר הרע, מיין יצר טוב, פארשטייט קיינער נישט. אפשר איז עס אמאל אמת, אדער אסאך מאל איז עס מער א פראבלעם פון קאמיוניקעישאן, מיינסט טאקע אז דיין יצר הרע איז עפעס אנדערש פון יעדע אנדערש'ס יצר הרע? זעלבע זאך. נאר וואס, נישטא גענוג טראסט, ס'איז נישטא גענוג אפענע קאמיוניקעישאן, עס איז יעדע, עס טרעפט זיך יעדער איינער אליינס, און אזוי אויך אמאל פאר קלאמפערשט פרומע סיבות, אז מען זאגט מען קען זיך נישט צושטעלן צו פריערדיגע דורות, איז לכבוד דעם פילט מען זיך אליינס, איז מען אינגאנצן עלנד, אוי נעבעך, די אייבערשטער האט אונז פארווארפן דא אויף עפעס א אינזל, אויף עפעס א אינזל בזמן, תשפ"ג, 2023. ווי מ'איז אינגאנצן אליינס, סאו ס'הייבט זיך נישט אן, אונז זענען נישט אינגאנצן אליינס, דארף מען אביסל עפענען די קאמיוניקעישן טשענעלס, פונקט אזוי ווי צווישן מענטשן, קען זיין צוויי ברודערס וואס זענען ממש די זעלבע, און איינער קוקט מבחוץ זעהט ער העלא, ענק זענען עס די זעלבע זאך, ענק האבן די זעלבע פראבלעמען, ענק האבן ליב מער ווייניגער די זעלבע זאכן, ענק האבן די זעלבע שאיפות, די זעלבע רצונות, די זעלבע טשעלענדזשעס, די זעלבע פראבלעמען, רעדטס ענק צוזאם, עס וועט זיין גוט, עס וועט זיין גוט פאר יעדער, אלעמאל גוט, צוויי מענטשן, והחוט המשולש. אזוי אויך איז קען מען זאגן אויף די שרשרת הדורות דארף קומען איינער און איך קום און איך זאג און קאמפלעינען אז ענק פארשטיין נישט די תורה ענק פארשטיין זיך נישט נישט ענק קענען נישט האבן קיין השגה קום אהער מאך דיך נישט נאריש מאך אויף דעם חומש מאך אויף דעם זוהר מאך אויף דעם רמב"ם מאך אויף דעם ריטב"א מאך אויף עני פריערדיגע ספר מאך אויף עניטינג אלע זענען די זעלבע מענטשן כלנו בני איש אחד אנחנו כלנו בשר ודם אנחנו און זיי אלע די זעלבע זאגן יא עס איז א קליינע חילוק און רעדן אסאך מאל במקרה איז דא חילוקים עס איז דא אזא סטייל אזא מאשין אזוי ווייטער אבער עס איז מער ווייניגער די זעלבע זאך סיי זייער יצר הרע פארשטייען אונז סיי זייער יצר טוב פארשטייען אונז און עס קען מען זיך פילן אסאך מער קאנעקטעד דאס דאס אליינס וואס מ'איז מחובר מ'איז קאנעקטעד מיט די מיט די פריערדיגע דאס הייסט נישט קאנעקטעד אין א וועג פון ביטול וואס דעמאלטס קען מען האט מען נישט קיין שפראך און קען זיין מ'דארף לכבוד דעם צוברעכן געוויסע מחיצות פון כלומרשט דרך ארץ וואס מ'האט וואס דאס לאזט נישט טאטשן וואס עס לאזט נישט מאכן קיין השקה צווישן אונז צווישן זיי און אויך צווישן אונז און די אמת די אמת איז דאך זיכער נישט תלוי בזמן נישט תלוי במקום נישט תלוי בנפש ס'איז דאך די אמת איז כמות שהיא דאס איז דאך די טייטש מ'זאגט תורת השם אמת אשר נתן לנו תורת אמת יא דאס איז כמות שהיא אבער וחיי עולם נטע בתוכנו איינגעפלאנצט אין אונז דעם חיי עולם ס'הייסט אין אונז וואס אונז לעבן אין איין טאג וואס אונז לעבן אין איין צייט אונז וואס אונז זענען נאר אונזערע מענטשן צו אונזערע חברים וואס אונז קענען איז דא אין דעם איינגעפלאנצט א חיי עולם פון דעם קען ארויסוואקסן א חיי עולם עס קען ארויסוואקסן דורך דעם וואס מען הייבט זיך אן אביסל צו קאנעקטן מיט די אלע זאכן יעצט וועגן דעם, וועגן דעם אז די עיקר מטרה פון זיך זעצן צו האבן א שיעור קבוע, אזוי ווי מען זאגט וויכטיג קבעת עתים לתורה, ס'איז אביסל מער וויכטיג פון וויסן די גאנצע תורה. אז מ'האט א שיעור קבוע טייטש אז מ'האט א באגעגעניש, מ'טרעפט זיך כסדר מיט פריערדיגע, און מ'טרעפט זיך כסדר מיט שפעטערדיגע, מ'רעדט זיך כסדר מיט ווערטער פון תורה וואס זענען געזאגט געווארן אין אנדערע מצבים. טרעפט זיך כסדר מיט די אנדערע מענטשן, אז דא פרשת השבוע, פרשת השבוע איז דאך א געוואלדיגע התחברות פון כל ישראל, יא? אזוי ווי ר' מאיר שפירא האט געמאכט דף יומי וועגן דעם, ער זאגט, ער האט געזאגט אז ער וויל אז צוויי לומדים, ער האט געהאט א, אמת'דיג, מענטשן מיינען אז דף יומי, זעלבע זאך פרשת השבוע, איז נאר נאך א ווערזשען, נאך א גלגול פון די זעלבע איידיע וואס שפעטערדיגע דורות האבן צוגעלייגט און. אין א אנדערע וועג אבער ס'איז די זעלבע איידיע, ממש די זעלבע זאך, ר' מאיר שפירא האט געזאגט, ס'שטערט אים אז צוויי לומדים קומען זיך צוזאם, דער לערנט איך ווייס בבא מציעא, דער לערנט עירובין, און זיי האבן נישט וואס צו שמועסן, ס'איז שווער א למדן, ס'איז שווער צו לערנען אויף א זאך אפשר האט ער עס געלערנט צען יאר צוריק, ס'איז דאך נישט עומד בהאי מסכתא, האט ער געטראכט א פשוט'ע עצה, אפשר אמאל זאגט ער געטראכט איז געווען גאונים וואס האבן אלץ געוואוסט, אבער באמת איז נישטא אזא זאך, קיינער קען נישט רעדן קלאר וועגן א זאך וואס ער האט געלערנט א לאנגע צייט צוריק. האט ער געזאגט אז די עצה וועט זיין מען וועט מאכן א דף ער האט נישט געזאגט אז דאס זאל זיין די איינציגסטע אדער די עיקר לימוד דאס איז א אנדערע שמועס אבער ער האט געזאגט מען וועט מאכן איין דף אלע לומדים פון אלע פלעצער זאלן זיך קובע זיין מען האבן דאך ברוך השם די אגודת ישראל א ארגאניזאציע וואס קען מאגד זיין ס'האט א ס'איז דא אויך קאמיוניקעישן אפשר אמאל איז עס געווען זייער שווער ס'קען נאך אפילו אין די פרשה איז דאך דא אמאל וואס אין ארץ ישראל דא אנדערע פרשה ווי אין אמעריקע עס איז נישט מ'האט נישט געטראכט פון דעם עס איז נישט געווען קיין אלע וועלטליכע קאמיוניקעישן און קיין אלע וועלטליכע טרעוול מען האט זיך נישט געטראפן מילא האט ער עניוועי זיך נאר געטראפן די מענטשן אין זיין שטאט געקענט רעדן די מסכתא וואס מען לערנט אין די ישיבה פון זיין שטאט אבער היינט אז ס'איז א גלאבאלע וועלט א גרויסע וועלט יעדע איינער קענען זיך איינער די צווייטע מען קען רעדן איינער די צווייטע האט ער געזאגט וואלט געווען כדאי אז מען זאל קובע זיין איין דף יעדע איינער וועט דאס לערנען צו מ'וועט לערנען בעיון צו בבקיאות אבער על כל פנים ס'וועט זיין א מעגליכקייט אז צוויי אידן טרעפן זיך צוויי לומדים טרעפן זיך און זיי אלעמאל האבן וואס צו שמועסן און וואס צו רעדן אין לערנען ס'וועט מאכן א אהבת ישראל די מכוון פון די דף היומי און די זעלבע זאך פון פרשת השבוע פרשת השבוע איז נישט עפעס א היכי תימצי נאר אז מ'זאל נישט סתם דורך דעת תורה מ'דארף דאך אמאל לערנען מ'האט געמאכט עפעס א סדר לימוד מ'זאל ענדיגן א פרשה יעדע וואך אקעי ס'איז אפשר איין זאך אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך די חלוקת הפרשיות איז מוכיח, אז ס'איז נישט בעיקר, די עיקר, אויב איינער וויל לערנען אמת'דיג תורה, דארף ער לערנען, דארף מען גיין אין ישיבה לערנען, מ'קען נישט לערנען פרשת השבוע. אבער פרשת השבוע איז אסאך מער פאר די מצב דערפון, פאר די דא פאר די קביעות דערפון. אז צוויי אידן אין די גאנצע וועלט לערנען די זעלבע פרשה יעדע וואך, און מ'קען גיין אין וועלכע שמחה, אין וועלכע איווענט, אין וועלכע מצב, און שמועסן, אויב איינער איז סתם. א עם הארץ זאגט מען אים א תורה'לע אז איינער איז א מער תלמיד חכם קען מען רעדן קען מען לערנען וואס איז פשט אין די פרשה וואס איז וואס האט ער מחדש געווען עס מאכט א חיבור צווישן אלע אידן און אוודאי פון דעם חיבור קומט ארויס ווערט נולד זאכן אזוי ווי יעדע זאך אם ישכבו השניים וחם להם זאגט רשי וחם להם זיי זענען מתחממים ומולידים יא תלמיד חכם איז אז זיך מחדד זה בזה עס קומט ארויס פון דעם נייע תורות אז יעדער לערנט אליינס בלייבט די תורה אביסל סטעריל עס בלייבט אביסל עקר ס'איז אינו מוליד אז מען טרעפט זיך צוזאם צוויי מענטשן הייבט זיך אן צו רייבן מען דינגט זיך יעדער קומט זיך מיט זיין בליק עס ווערט פון דעם תורת חיים עס ווערט פון דעם תורות וואס איז שטימט פאר די פאר די דור פאר די מצב און ס'קאנעקט אלע תורות איז וויבאלד די עיקר כוונה פון די סארט לימוד התורה איז די קביעות די התחברות די זיך צוזאם זעצן צוזאמען מ'דארף זיך אמאל זעצן צוזאמען אזוי צוויי חברים גייען אין די ווייטן ס'איז הולך בדרך ואינו יודע מתי שבת עס איז יעדע וואך קען מען זיין א מענטש ס'איז הולך בדרך ואינו יודע מתי שבת קומט שבת זעצט ער זיך אוועק מאכט ער אויף א חומש די זעלבע חומש וואס משה רבינו האט אויפגעמאכט די זעלבע חומש וואס רבי שמעון בר יוחאי האט אויפגעמאכט די זעלבע חומש וואס די בעל שם טוב האט אויפגעמאכט די זעלבע חומש וואס אלע אידן אין בכל מקומות מושבותיהם מאכן אויף און ער ער איז שוין ער איז שוין אינדערהיים ער איז שוין ווי ער דארף זיין. יעצט אזוי ווי איז די סדר, א טאטע טרעפט זיך אז יוסף טרעפט זיך מיט זיינע ברידערס, ס'שטייט וואס ער האט גערעדט לגופו של ענין, יא גייטס אהיים נעמטס עגלות, ווי געלערנט לעצטע וואך, שטייט אויכעט ואחרי כן דברו אחיו עמו, וואס איז די ואחרי כן דברו אחיו עמו? וואס האבן זיי גערעדט? שטייט נישט. ס'דא וואס האבן געהאט אסאך וואס צו רעדן, איך ווייס נישט וויאזוי מ'האט געקענט רעדן, ס'איז געווען זייער awkward, אבער ס'דא אזא זאך, יעצט האבן זיך געטראפן פיינעלי די ברודערס, מ'האט שוין מסדר געווען, מ'האט שוין געשיקט די ארדערס זאל קומען ברענגען די עגלות מ'זאל קענען אהיים נעמען, מ'האט שוין געברענגט טביעה וטפחים און אזוי ווייטער, יעצט זענען זיי ברודערס, רעדן זיי וואס ליגט זיי אויפן הארץ. ס'איז אזוי ווען ווען אידן מאכט טרעפן זיך אין דעם מפגש פון פרשת השבוע פון די אז איינער זיך קובע א לימוד און זיך קובע זיין א זוהר על פרשת השבוע איז דאך איין אספעקט פון דעם רעדן זיי וואס איז עולה על לבם. מענטשן האבן טענות אויף מדרשים, אויף חסידישע ספרים וואס זענען פשוט מדרשים, די מדרשי חזל, אסאך פון זיי לפחות, זענען נישט אנדערש פון ספרי חסידות און פון זוהר, ער זאגט נישט אלעמאל וואס איז פירוש אויף די פרשה, א פירוש אויף די פרשה איז דא, ווי מען זאגט ס'איז א מקצוע בפני עצמו פון מפרש זיין די תורה, ער זאגט וואס ליגט אים אויפן הארץ היינט. אזוי ווי צוויי אידן טרעפן זיך, יא ס'איז דא אן אדזשענדע, שטעל דיך פאר אז ס'דא צוויי, צוויי ברידערס וואס זיי וואוינען ווייט איינער פון צווייטן, און איך האב אזעלכע סארט קביעות מיט מענטשן, און מען מען דארף וויל זיך טרעפן, און ס'איז שווער, מען דארף עפעס א תירוץ, אזוי גייט די סדר העולם איז אז מען דארף א תירוץ, אז מען דארף עפעס א, עפעס א טריט, עפעס א שטריק וואס זאל זיך אונז ברענגען צוזאמען. און זאלן זיי מאכן זאך זאלן מאכן א חברותא און יעדן טאג לערנען און נעמען עפעס א ספר אדער א געוויסע סדר לימוד וואס מ'דארף לערנען יעדן טאג פאר דעם איז דף היומי א גוטע זאך מ'עט מ'עט זיך מוזן טרעפן יעדן טאג מ'עט קאלן אויפן טעלעפאן צו ב ה ש ב ה פנים אל פנים און מ'עט זיך רעדן מ'עט לערנען דף היומי ס'קען זיין אז מ'לערנט נישט קיינמאל דף היומי פארוואס ווייל דאס איז געווען א וועג צאמצונעמען צוויי אידן וואס איז א גרעסערע זאך שמי שמי שנכתב בקדושה און נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו אוודאי אויב איינער האט אזא שיעור איינער וואס ער ווייסט אז ער דארף שמועסן מיט אים

מדרש פרשני א מדרש וואס איז מפרש קען מפרש זיין על דרך מדרש וואס נאך אלס געבויט גייט דורך פסוק פסוק איז מפרש די עניני הפרשה ס'דא אזעלכע מדרשים אזעלכע ספרים באמת איז דא מדרש דרשני ווען מ'זאגט דרשות ס'הייסט ס'געבויט דרשות איז דאך טייטש כפשוטו מ'זאגט א דרשה אין בית מדרש יא אבער דאס איז מלשון לדרש השם צו מאכן די השקה קאנעקטן צו פרעגן א שאלה לדרש השם איז טייטש אזוי ווי די אורים ותומים א מענטש האט געהאט א שאלה איז ער געגאנגען לדרש השם געגאנגען צום נביא געגאנגען צום כהן געגאנגען צו דער וואס ווייסט ער האט אים געזאגט וואס וואס די תירוץ פאר די שאלה איז דאס די זעלבע לדרוש את השם פון א דרשה א דרשה על התורה און ער שטעלט זיך זאגן וועגן דעם די די סארט דרשות קען זיין אפאר אמאל ממרחק תביא לחמה עס קען זיין אמאל זייער ווייט פון די וואס עס שטייט אין די פסוק עס איז מרומז און אויב איינער קוקט אריין אין די געפיל פון די פסוק אזוי ווי מיר האבן געלערנט לעצטע וואך קוקט אריין אין די אור טרעפט ער עס אבער עס איז נישט אזוי דווקא די נושא הפסוק און מיר האבן גערעדט די זויער למשל פון לעצטע וואך האבן מיר גערעדט ויגש אליו יהודה איז געווען אזא סארט זויער, ס'דא אין זויער אויך באמת צוויי סארט זויער, ס'דא זויער למשל א פרשת בראשית די זויער, קען מען זאגן איז א פירוש, פירוש זויער, ס'איז אוודאי פירוש על דרך הקבלה, ס'הייסט ער איז מסביר על פי סוד וואס איז די ענין פון די ערשטע טאג מששת ימי בראשית, פון די צווייטע טאג און אזוי ווייטער, אבער ס'איז נישט ווער רעדט וועגן א אנדערע נושא? ער רעדט וועגן דעם נושא, וועגן די נושא פון פון בריאת העולם, ווייל אונז מפרש על דרך קבלה. די זוהר אויף פרשת ויגש, פרשת ויחי למשל, איז כמעט נישט קיין פירוש אויף די פרשה. וואס איז א פירוש אויף די פרשה? אז דער קוק נישט אפשר אפאר שטיקלעך וואס זענען א פירוש. ס'איז א, ער האט זיך געטראפן, געטראפן דעם דעם פרשה, און ער האט אין דעם טרעפעניש, אין דעם מפגש, האט ער זיך געטראפן וואס מה שעולה על ליבו, פארדעם די זוהר אזויפיל מאל, אזויפיל.

פון לעבן, פון ויחי, פון אידישע לעבן, פון אידישע לעבן איז אזא סארט לעבן וואס האט אסאך אזעלכע מיטינגס, ס'איז דא שבתות, מועדים, מועדים הייסט דאך צאמטרעפענישן יא, מפגשים, התוועדות, מען טרעפט זיך, מען לערנט תורה, יעדע יעדע סדר הלימוד וואס א מענטש האט, יעדע סדר חבורה וואס ער האט, דאס איז געמאכט. וואס קומט מיר צו רעדן יעצט? איך וויל רעדן וועגן די פסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים, און די זוהר רעדט אויף דעם אין דעם אופן, זאגט וואס הייבט זיך אן דא די פרשה, און פארוואס איז א גאנצע פסוק ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנות, ביז ער רעכנט אויס וויפיל צייט ער האט געלעבט אין ארץ מצרים, ווייל די יארן זענען געווען געלעבט, אזוי ווי ס'שטייט אין די פריערדיגע פרשה, מ'האט געזאגט פאר יעקב אז יוסף לעבט, ותחי רוח יעקב אביהם. יעצט איז דא א אינטערעסאנטע זאך אין דעם פסוק ותחי רוח יעקב אביהם. פשוט טייטש איז דאך פשוט. פשוט טייטש ער האט זיך אויפגעלעבט, ער איז געווען צעבראכן, געזאגט ארד אל בני אבל שאולה, ער איז געווען ממש דעפרעסט, ער האט זיך געהאלטן ביים, גערעדט פון שטארבן יא, נישט נאר דעם, ער האט געפילט אז ער שטארבט, ער כאילו ער האט געלעבט לחינם, ער גייט ער גייט סטרעיט שאולה וואס איז גארנישט, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין לעבן דאס. מ'האט אים געזאגט אז ניין, יעקב יוסף לעבט, ער האט זיך אויפגעלעבט, ער איז צוריק פריש. רשי און מדרשים זאגן ותחי רוח יעקב אביהם שחזרה עליו רוח הקודש פארוואס ווייל כל כ"ב שנה וואס יוסף איז נישט געווען מיט אים לא שרתה עליו שכינה פארוואס ס'איז דא א כלל אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה לאמיר זיך מתבונן זיין אין די צוויי פירושים. דאס הייסט מען וואלט געקענט זאגן אז ס'זענען צוויי אנדערע פירושים ס'איז דא פשוט האט זיך אויפגעלעבט אזוי ווי כאילו מען זאגט דאס היינט מענטשן קאמפלעינען וועגן פשט זאגט ער דאס איז מגושם'דיג יעקב אבינו געווען א מענטש אן אלטע זיידע אלטע טאטע נישט געזען זיין זון און געמיינט אז עס איז טרוף טורף יוסף האט אים געזאגט אז ניין נישט נאר דעם נאר ער איז א מלך אין מצרים דאס האט זיך אויפגעלעבט

אמת, על פי קבלה, די רוח השכינה, די רוח פון דעם מדריגה וואס הייסט יעקב, האט די מדריגת השכינה וואס איז שורה געווען אויף יעקב. קוקט אבער אריין, און די זוהר איז מפרש בפירוש אזוי, עס קען זיין אז אין מדרשים איז ווייניגער קלאר אז דאס איז די מכוון, זעט מען אז די חילוק כאילו וואס מען מאכט צווישן כביכול די פירוש גשמי און די פירוש רוחני פון די פסוק איז נאנסענס, ווייל פארוואס? פארוואס? פארוואס איז יעצט צוריק געקומען די שכינה? וואס שייך אז די שכינה איז צוריק געקומען?

די סיבה פארוואס לא שרתה עליו שכינה איז וויבאלד ער איז געווען צובראכן ס'דא א כלל אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה און וויבאלד ער האט זיך אויפגעלעבט איז שרתה עליו שכינה איז אין אנדערע ווערטער די פשט וואס זאגט אז רוח יעקב אביהם איז נישט סתם זיין גייסט ס'איז די רוח השכינה רוח הקודש נישט נאר ס'איז נישט שולל צו זיין אז יעקב איז געווען צובראכן און איז געווארן צוריק פרייליך נאר פארקערט ס'איז מאכט שארפער די זאך. אנדערע ווערטער וואלסטו געמיינט אז ס'דא רוח השכינה אזוי מיינען אונז אסאך מאל ס'דא א מענטש וואס האט השראת השכינה איז א צדיק ער טוט אלעס וואס ער דארף האט השראת השכינה און ס'דא חוץ פון דעם א ענין א גשמיות'דיגע ענין א גופני נפשיות'דיגע ענין וויאזוי מ'וויל עס רופן פשוט פראסט גערעדט וואס אונז פארשטייען וואס א מענטש ס'דא מענטשן וואס זענען העפי און מענטשן וואס זענען צעבראכן לויט יענער מהלך וואלט דאך געדארפט אויסקומען אז א צדיק האט צרות, רבות רעות צדיק, אסאך מאל א צדיק האט צרות. איז וואס האט עס מיט די שכינה? בלייבט ער נאך א צדיק? יא, די שכינה, ס'הייסט דאס מיינט דאך זיין א צדיק, קען ער זיין א צדיק, ס'איז צוויי זאכן, ס'דא זיין א צדיק ער טוט און ס'דא נאך אז די שכינה זאל שורה זיין אויף אים, וואס איז די פוינט פון זיין א צדיק? צו ברענגען די שכינה אויף די וועלט, סתם וואס ער טוט. איז זאגט מען אוודאי ניין הייסט וכי יעלה על הדעת קען דען איינער זאגן איך וויל עס ארויס שמועסן קלאר ווייל שטעל דיך פאר איינער וועט זאגן איינער וועט גיין עפעס אזא דאס און ער וועט זאגן אז דער הייליגער רבי דער הייליגער צדיק ס'איז געווען געשען עפעס א אומגליק צו צו ביי אים צו בכלליות און וועגן דעם איז ער אויס צדיק ער איז געווארן א פשוט איד ער איז דעפרעסט. זאגט נישט אזוי אמת א צדיק איז נישט דעפרעסט דאס איז קטנות המוחין דאס איז א מדריגה פון הימל איז געקומען קטנות המוחין עם עס איז נישט קיין שייכות מיט גארנישט נישט געהאט קיין קינדער זיין זון איז געשטארבן ער איז דעפרעסט און נישט נאר איז דעפרעסט ממילא אויספירן הלכה למעשה פארוואס גייט א איד צום רעבן פארוואס גייט א איד צו א צדיק ווייל ער וויל מקבל זיין פון די השראת השכינה יא דער רבי איז נישט נישט עפעס א געטשקע דער רבי איז א א צינור א קאנדואיט ער איז א מענטש וואס וואס די שכינה רוהט אויף אים מ'גייט צו אים באקומט מען פון דעם מ'קען זאגן יא די שכל די די קלוגשאפט די השראה די געשמאק די די לעבעדיגקייט וואס איז דא אין השראת השכינה גיי נישט זאגן קום די וואך איז נישט כדאי צו גיין צום רעבען די רעבע איז דיפרעסט געשען עפעס א אומגליק מען גייט נישט צו אים מיר האבן געזעהן היינט חסידים גיין צו די רעבע זעהן ווי די רעבע זיצט שבעה אויב א רעבע זיצט שבעה טייטש ער איז דיפרעסט וואס האט מען מיין תכלית כ'מיין מ'דארף גיין מנחם זיין דאך אבלים אבער נישט מקבל זיין פון א רבי ווען ער איז אין קטנות ווייל ס'נישטא וואס ער איז דאך סעד ס'איז נישט שורה די שכינה אן אבל כ'מיין אזוי האט ער נישט קיין מוחין נאר מסתמא מוחין די קטנות וואס גייט וואס גייט נישטא וואס צו גיין אויב מ'גייט איז דאך סתם געטשקע דינט מען א געטשקע דינט מען נישט די השראת השכינה און מ'קען דאך זעהן און כ'האב נישט געזעהן אז די רעבעס וואס זיצן שבעה זאל זאגן און מגלה זיין עפעס גרויסע תורות אדער עצות אין עבודה אדער בכלל אין שכל אפשר יא כ'זאג נישט אבער מען קען רעדן וועגן דעם. אבער אזוי דארף מען, אזוי וועט מען זאגן איינער, און איכ'ל דאס זאגן וועט מען זאגן וואס הייסט, ביסטו, ביסט מגשם די גאנצע זאך, א רוח השם, שכינה האט עפעס מיט דעפרעסט מיט העפי, יא, עס שטייט שמחה, מיינט עס שמחה של מצוות, אלץ העכערע זאכן, אוודאי מיינסט, מיינסט אז דער יעקב אבינו ווען, ווען יוסף איז ווען נישט געווען ביי אים האט ער נישט געטון מצוות מתוך שמחה? יא מסתמא האט ער מסתמא האט ער געטרייט ער האט געלייגט תפילין איך ווייס וואס מען פלעגט טון דעמאלט ער האט זיך פרובירט מיט שמחה אבער ער איז נישט געווען העפי לפי ערך נישט געווען און יעצט פארשטיין אונז אז די שמחה כפשוטו, א מענטש איז גוט אויפגעלייגט, און די שמחה וואס הייסט השראת השכינה, איז נישט נאר אזוי ווי איינס איז א תנאי פאר די צווייטע, נישט נאר אז ס'איז א סתירה זה עם זה, נאר ס'איז היינו הך, ממש היינו הך. אזוי ווי די גמרא ברענגט אויף דעם א ראיה א פסוק פון אלישע, קחו לי מנגן, והי' כנגן המנגן, וועט קומען רוח השם, וואס הייסט? געווען א נביא, די אלע מדריגות, אוודאי איז דא א תנאי, מען דארף קען נישט, ס'נישט גענוג אפשר צו זיין סתם פרייליך, אפשר איז יא גענוג, אבער מען רעדט, לאמיר זאגן אליהו דארט לפי ערך האט ער דאך גענוג געלערנט און גענוג, גענוג, ער ווייסט גענוג כוונות, ער ווייסט גענוג וואס מען דארף טון צו זיין א נביא, נישט דא, נישט דאס פעלט אים, אזוי ווי מען זעט ביי אלישע, אלישע איז נישט געווארן אלישע פון דעם ניגון, בסדר, ער איז געווען אלישע, אבער ער האט נישט געהאט קיין נבואה, פארוואס האט ער נישט געהאט קיין נבואה? אַז ס'האָט אים געפֿעלט שׂימחה, איז נישט געװען, נישט געװען עפּעס אַן אױפֿגעלײגטע מוד. דער ניגון, גיב אים מוזיק, געשפּילט מוזיק. שטײט נישט אַז מע האָט געזונגען בײַ דער מוזיק, נו, קלאָר. שטײט נישט אַז בײַ דער מוזיק פֿון אלישע האָט מען געזונגען שירות ותּשבחות, מע האָט גערעדט, קאָרי בכל עולם האָט מען געזונגען דאָרט. שטײט נישט. עס קאָן זײַן אַז דער מנגן איז געװען אַ גױ בכלל, כ'מײן, ער האָט נישט געקענט קײן קאָרי בכל עולם, מע האָט געזונגען העפּי, כ'װײס.

און צו מאכן רוח השם קומט אויס אז צו מאכן אידן פרייליך צו מאכן זיך אליין פרייליך איז דאך אויך א איד איז די מצוה פון השראת השכינה עס איז די ענין פון השראת השכינה בפני עצמו עס איז נישט נאר אזוי ווי א הכנה עס איז נישט נאר א היכי תימצי קל וחומר אז עס איז נישט קיין סתירה אז איינער זאגן ס'איז דא וואכעדיגע שמחה סתם שמחה און ס'איז דא שמחה של מצוה דאס איז א גאנצע אנדערע זאך ניין ווען מען איז פרייליך, און מען מאכט אנדערע פרייליך, און מען פרייט זיך מיט נאך מענטשן, מען איז אין א, אין א גוטע מצב, דאס איז די מצב וואס, וואס איז א מצב של השראת השכינה. די זוהר איז מסביר דא, און ער ברענגט די זוהר, שטייט עבדו את ה' בשמחה, וואס איז די סיבה פון דעם? די סיבה פון דעם איז, אז די שכינה איז נישט שורה במקום פגם, אזוי זאגט דער זוהר, די שכינה איז דאך טייטש שלימות, אלזא די שכינה איז טייטש א סארט שלימות, א סארט גאנצקייט, שלימות איז טייטש גאנצקייט, פערפעקשאן אויף ענגליש, פערפעקשאן נישט אבער פערפעקשאן איז פערפעקשאן איז טייטש אז ס'איז גאנץ, ס'פעלט נישט, לא יחסר כל בה, די שכינה איז שלימות, און שלימות רוהט נאר אין שלימות, שלימות רוהט נאר אין גאנצקייט, און נישט אין זיין צובראכן. וועגן דעם ויחי יעקב טייטש יעקב האט געלעבט און ויחי יעקב טייטש די שכינה האט געלעבט די שכינה האט געלעבט ביי יעקב אין דעם זיבעצן יאר אין מצרים יעצט דארף איך דא מוסיף זיין א וויכטיגע א וויכטיגע הבהרה מ'זאל זיך נישט טועה זיין און ס'געבויט אויף די זוהר אליינס דא און די זוהר איז דא אינטערסאנט אין פרשת ויחי ווער ס'האט אריינגעקוקט אין זוהר אנהייב וועט זעהן די ערשטע פאר בלאט פון זוהר פון פרשת ויחי שטייט אויף דעם אנגעשריבן אויף די זייט זה אינו מן הזוהר עס איז עפעס א הוספה איינער האט עס צוגעלייגט און מ'זאל עס נישט מ'דארף עס נישט לערנען די רוב מפרשים האבן עס מפרש געווען מיר האבן שוין גערעדט וועגן דעם בהרחבה אין אנדערע יארן אפשר וועגן די ענין פון די די פאר בלאט. איך איך נראה לעניות דעתי, ס'איז שווער צו וויסן, כ'האב געקוקט אין די היינטיגע זאגן אז יא ס'דא כתבי יד וואס שטייט יא ס'דא כתבי יד וואס שטייט נישט, אין די גוטע כתבי יד שטייט עס נישט, איז א סימן אז ס'האט טאקע איינער צוגעלייגט שפעטער. לעניות דעתי איז עס שווער, כ'מיין אזוי מ'וועט אנגיין, מ'קען אסאך שטיקלעך זוהר ארויסנעמען מיט אזעלכע סברות, אפשר דארף מען. אבער עס דאך נישט מיר זענען דאך נישט דא געקומען צו וויסן וואס איז די ערשטע ספר וואס ס'האט געהייסן זוהר געהאט זענען דאך געקומען דא צו וויסן תורה סודות התורה אויב ס'איז מגלה סודות התורה הרי טוב אויב נישט איז אפילו אז ס'איז יא אריגינעל דאך נישט אינטערעסאנט איז ממילא איך זעה נישט די גרויסע נפקא מינה אז דאס שטאמט א יאר פריער א יאר שפעטער א טאג פריער א דור פריער אזוי ווי מ'זאגט פריער כולכם זענען צוזאמען דארף מען נאר וויסן צו ס'רעדט צו זאך.

זיי זענען זיך מתכתב ווי מען זאגט זיי האבן צו טוהן מיט די זוהר פון המשך הפרשה דאס הייסט קען זיין ס'האט טאקע א שפעטערדיגע מהדיר איינער האט עס צוגעשריבן אבער ס'איז נאך אלץ פארט פון די זוהר ער רעדט מיט די זוהר ס'איז פארט פון דעם קאנווערסעישן וואס הייסט זוהר איינע פון די גרויסע זאכן וואס ער איז עומד דארט ער קאכט זיך אויך ער עומד אויך אויף דעם פסוק ויחי יעקב אויף די ענין פון נבואה פון די רוח השכינה. ער וויל אבער גיין אין אביסל א פארקערטע ריכטונג, און אפשר ממש א פארקערטע ריכטונג, און ס'האט פארט צו טון מיט דעם שאלה פארוואס שטייט ויחי יעקב, די זוהר רעדט וועגן דעם אויך, ס'הייסט די נארמאלע זוהר וואס איז יא געדרוקט אין אלע דרוקן, פארוואס שטייט יעקב, שטייט ויחי יעקב נאכדעם ויקרבו ימי ישראל למות, מיר האבן א כלל אז ישראל איז א גרעסערע מדריגה און ויחי יעקב איז א קלענערע מדריגה, וואס איז פשט? דער דער דער חידוש המופלא וואס דער דער מדרש זאגט איז איז ויחי יעקב אז דא איז איז די פסוק דער סוד כי לא יראני האדם וחי געווענליך לא יראני האדם וחי קען נישט זעהן די ריכטיגע מראה אספקלריא המאירה קען מען נישט זעהן יעקב איז געווען די איינציגסטע וואס האט געזעהן יעקב אפשר משה אין איין זין אספקלריא המאירה יעקב און משה האבן געגאנגען אין איין גאנג און אזוי ווייסט יעדער ויחי יעקב איז מרמז אז יעקב אין מצרים האט געהאט א מראה און קיין שום נביא האט דאס נישט געהאט דאס איז דער ענין פון די קעץ וואס איז נסתם שוין גערעדט וועגן דעם מיין איך אן אנדערע יאר און דער זוהר זאגט אז די נבואה איז געווען א נבואה מתוך שברון לב שטייט וירא יעקב כי יש שבר במצרים שטייט אשרי שאל יעקב בעזרו שברו דער זוהר דארשט אין אנדערע פלאץ שברו על השם אלוקיו יעקב איז געווען צובראכן אויף גאט, אין מצרים איז געווען צובראכנקייט, מצרים איז דאך א גלות, דא די זוהר גייט אז מצרים איז געווען אינגאנצן גוט, ויחי יעקב וישב ישראל בארץ מצרים, ס'איז געווען געשמאק לפחות בזמן יעקב פאר ער איז געשטארבן, און די אנדערע זוהר, די אנדערע, פון דעם אפשר איז עס א מחלוקת אדער א אנדערע צד, איז עומד אז ניין, ס'איז געווען צובראכן דער מצב, אבער דווקא אין דעם צובראכנקייט טענה'ט ער אז געווען עפעס א מדריגה פון ויחי יעקב, עפעס מדריגה פון וחי פון יראני אדם וחי און יעקב איז יראני וחי

וואלט מען געדארפט זאגן אז אין ארץ ישראל אוואדע הגם ס'איז דא צרות הגם ס'איז דא א רעב אין ארץ ישראל הגם ס'איז נישט דא קיין יוסף אין ארץ ישראל דאס הייסט די יוסף הגשמי מען זעט דער טאטע זעט נישט זיין זון דאך דארף ער זיין אסאך מער בשמחה ס'איז דאך געווען אזוי דער רמבן זאגט אין זיין דרשה אין ארץ ישראל ער קומט ארץ ישראל און עס הייסט און עס הייסט יתאכזר על בניו ער האט אפגעלאזט זיין ווייב און קינדער און קומען אויף ארץ ישראל מענטשן האבן אזוי געטון אלע דורות געגאנגען אויף ארץ ישראל אפגעלאזט די שמחת אישה שמחת בנים כדי צו האבן די שמחת השכינה פון ארץ ישראל ואילו מצרים, מצרים טאקע בזמן יעקב אבינו, געווען געשמאק בגשמיות, ס'האט נישט געפעלט גארנישט, יא, אנכי אכלכל אתכם, אלס געהאט, זיינע קינדער נעבן זיך, האט געהאט געלט, נישט געווען קיין דאגות פרנסה, נישט געווען קיין שום דאגות, אבער, מצרים, איך מיין, נישט קיין, נאך נישט, ס'איז שרעקליך. קא משמע לן, ביידע שטיקלעך זוהר, דאס הייסט, פאר דעם איז דא חדושים וואס זענען עומד אויף אנדערע נקודות פון דעם, אבער ביידע שטיקלעך זוהר דא זאגן ניין, די יעקב אבינו, די שמחה גשמית פון יעקב אבינו וואס ער האט געהאט, ער האט געזען זיך נעבן זיינע אייניקלעך, און זיינע קינדער, און ער האט געהאט צו עסן, ס'איז געווען רואיג, ער האט נישט געדארפט דאגה'ן פאר פרנסה, דאס האט געגאבן געווען א גרעסערע השראת השכינה ווי אין ארץ ישראל. ס'קומט אויס אז מען קען זאגן אז אויב איינער מעג האבן א ספק צו היינט ער זאל וואוינען אין ארץ ישראל אדער אין חוץ לארץ אין חוץ לארץ האט ער מער פרנסה איז דא מער מעגליכקייט פאר שמחה ער קען האבן א מער רואיגע לעבן אפשר וועט ער האבן מער רוח הקודש אין חוץ לארץ ווייל די תנאי איז אין השכינה שורה אלא במקום שלם אויב אין ארץ ישראל איז נישט שלם איז דא דאגות דא צרות דא מלחמות כ'ווייס עס עס קומט צו ווייניגער האבן בפירוש'ע ראיה פון יעקב אבינו קען זאגן דאך קען דאס מותר זיין איך בין נישט דא איך זאג נישט קיין שיעור הלכה למעשה איך ברענג נאר ארויס די שארפקייט פון דעם נקודה אין אנדערע ווערטער דאס וואס איז קטנות קטנות אין די סענס אז עס איז פשוט שמחה אזוי ווי די מעשה פון די תרי בדחנים דאס איז חיי עולם הבא עס פריי האלט זיך פרייליך האלט זיך פריש

אונז מיין איך איך אין מיינע שיעורים אין די שיעורים וואס איז צוגעוואוינט און מיר איז דאך נישט אין דעם מחדש פון דעם איך האף אז ס'איז דא א גרויסע מאמץ מען דארף זיך שטארק מוטשען שטארק אסאך יגיעות יגיעה לאו דווקא יגיעה פון טאנצן די יגיעה אבער ס'איז א ארבעט מ'דארף מאכן דעם סוויטש פון א וואכעדיגע מיינד פון א וואכעדיגע דעת צו א שבת'דיגע דעת צו ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם ס'דא דא אזא סארט קאנשעסנעס יא אזא סארט וועג פון לעבן אזא סארט חיים וואס איז חיים חיי הגוף קען מען עס רופן און דארט זענען אסאך מאל זאכן דארט זענען ריעל איז געלט ריעל דארט איז גרויסע בנינים זענען ריעל מער ריעל ווי עניטינג עלס און כנגד דעם איז דא חיים חיים רוחניים חיי שכל דארט א ווארט איז מער ריעל מער עכט ווי אסאך געלט טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף און דארט עפעס א געפיל עפעס א נגיעה פון נגע אלהים בלבו איז מער עכט איז מער עכט ווי אסאך ענינים גשמיים אלע ענינים גשמיים און מען וואלט געקענט זעהן עס קען עס זעהן איך זאג פאר דעם זאג איך האב נישט אויסגעטראכט די די תפיסה די בליק רוב מענטשן וואס אונז פאררופן זיך פאר צדיקים פאר עובדי השם און בכל מקום שהם נישט נישט קיין חילוק אין וועלכע רעליגיע זיי זענען וועלכע חסידות זיי זענען פראבירן אסאך ווי מער מרבה צו זיין א צדיק איז דאך על הרוב יא א צדיק מיינט דאך רוב רוב צדקות ווי מער מרבה זיין אזא שעות אזוי ווי ס'שטייט אין כוזרי אז א חסיד איז איינער וואס איז מקפיד על השעות אז עס איז נישט דבוק אין די אייבערשטער דאס איז נישט אין אנדערע ווערטער וואס איז נישט אין דעם שבת'דיגע קאפ אין דעם שבת'דיגע מיינד און פרובירט א נארמאלע מענטש לאמיר זאגן איך ווייס יום כיפור איינמאל מאכט זיך איינמאל א יאר איינמאל צוויי יאר איינמאל א צוויי מאל א יאר וואס איז האט אזא רופט עס דערהויבנקייט אדער העכערקייט אדער דביקות אלע מיני שיינע ווערטער א צדיק פרובירט איינמאל א טאג כאטש איך ווייס ביים דאווענען יעדן טאג אדער בכלל פרובירט מיר ווי מער אז זיין זיין זייער קאפ זאל ליגן אין אין מוחין אין עולמות עליונים אין אין חיים רוחניים אין די אין די צדיקים זיי לייגן א זייער אסאך זייער אסאך ארבעט די רוב פון זייער ארבעט איז עס זיך ארויסצוגיין פון דעם וואכענדיגע קוק און אריינגיין אין דעם שבת'דיגע קוק און עס נעמט אסאך אסאך עפפארט אסאך עמידה על המשמר אסאך קאנצענטרעישן אסאך פרעשור קיינמאל. אזוי כ'וויל היינט וויל איך מחדש זיין און מחדש זיין נישט מחדש זיין איך וויל צוריק אויפדעקן די אלטע די אלטע די אלטע אמת די אלטע זאך וואס איז אלעמאל געווען אמת און ס'איז. א ענין וואס דאס איז אייגענטליך הלכה למעשה, איך ווייס נישט וואס די ראיות זענען, כ'וועל יעצט מסביר זיין א גאנצע דרוש אבער די ראיות איז ראיות, אבער ס'איז א ס'איז א פאקט פון אמת לאמיתו. אז דאס איז אפשר א זאך, איז אפשר ס'איז אוודאי וויכטיג, א מענטש וואס לעבט נאר אין ממש ער גלייבט נאר אין געלט איז דאך ממש א רחמנות. אבער אונז רעדן דאך נישט פון די מענטשן, אונז רעדן דאך פון פון אידן וואס גלייבן אין גאט, און גלייבן דאך נישט נאר אין געלט, נישט דאס איז אונזער פראבלעם באמת. וואס איז אונזער פראבלעם?

ווייסט אז ס'איז דא, נישט נישט מען דארף אים משכנע זיין יעדע מוצאי שבת נאכאמאל אנהייבן צו גלייבן אז ס'איז דא שבת, דער דער דער סתם. אוודאי ווייסט ער. נאר וואס? ס'איז נישט דא, איך בין אינדערוואכן, איך בין הולך במדבר ואינו יודע, איך ווייס נישט אפילו וואו איז שבת. ארבעט ער אויף צו וויסן. איז אויב אזוי, דארף מען וויסן וואס איז דער וועג דאס צו טון. וואס איז די וועג צו ברענגען השראת השכינה, א מחאה השראת השכינה, וואס איז די וועג צו מאכן השראת השכינה, וואס איז די וועג אז אונז זאלן זיין שבת, א גאנץ שבת'דיג, שבת א גאנצע וואך, וואנעווער. איז די, לכאורה, די שכל הישר גלייך זאגט, אקעי, די וועג איז, פרובירן צו זיין, שוהה זיין ווי מער צייט אין די מצב. יעדע איינע און און יעדע איינע גייט זיך בוחר זיין לויט דא איינער וואס גיין אין מקווה ברענגט אים אריין אזא סארט מצב ס'איז געווען אזעלכע מענטשן יא ממילא ער גייט יעדן טאג אין מקווה דריי מאל א טאג אין מקווה ווייל די מקווה ארבעט פאר אפאר שעה נאכדעם וועפט עס אויס גייט ער נאכאמאל ווערן באקומען די מוחין די קלארקייט די מוחין דגדלות צווייטער איז עס דאווענען זאגן תהלים א סיי א דריטע איז צו לערנען גמרא א פערדע איז צו לערנען זוהר וכדומה וכדומה און אונז קענען זעהן אז עס איז ממש ס'איז סעד אפילו אסאך מענטשן כ'רעד דא פון מענטשן וואס האט זיך האט זיך זיי האבן זיך אנגעקלעבט אין דעם וויירוס פון צו זוכן דביקות ס'איז א וויירוס ס'איז א זאך וואס מען קלעבט זיך אן און שווער זיך אפצושאקלען פון דעם און וויבאלד זיין וועג פון ברענגען די דביקות זיין וועג פון משרה זיין את השכינה עליו איז עליו איז עפעס א געוויסע זאך יעדע איינער נעמט זיך וואס זיין הרגל איז געווען וואס מען האט אים געזאגט פון א קינד א דרייצן יעריגע בחור וואס וואטעווער איט וואס און ער לויפט דאס נאך מיט ממש אן אבסעשן יא ער לויפט דאס נאך אזוי ווי איך זאג למשל גיין אין מקווה אדער למשל לערנען געוויסע ספרים אדער למשל טון געוויסע זאכן נישט טון געוויסע זאכן און שוין דאס איז אפשר ווען א מתמיד א גאנצע צייט ליגט לערנט ער ווייל ווען ער לערנט נישט פארגעסט ער פון גאט אזוי אויך יעדע איינער לפי דרכו אבער אריינטראכטן אז ווער זאגט? ס'איז נישט מוכרח, דאס איז, דאס איז אלעמאל די פשטות, איז איז נאר די פשטות, יא, עס איז לכאורה, עס איז לפום ריהטא, השכל מושכל ראשון איז, דביקות איז צו געדענקען, אקעי, וואס מאכט געדענקען, דארף מען געדענקען. ס'איז אבער דא, ס'איז אבער דא מער אמת'דיגע וועגן, און מער קביעה וקיימה'דיגע וועגן וויאזוי דאס צו טון. און אזוי ווי דער זוהר זאגט, שכינה איז נישט שורה במקום פגם. לאמיר לאמיר גיין מיט דעם כלל. לאמיר גיין מיט דעם כלל אז שמחה, שכינה איז שמחה, יא, אונז וועלן זאגן אז שמחה איז א ווארט פון דער שכינה, עבדו את ה' בשמחה טייטש, דינען מיט דער שכינה, יא. דאס הייסט, מיט א שראה של מיט מיט גאט, דין גאט מיט גאט, נישטא קיין אנדערע וועג פון דינען גאט עניוועי. סאו, דאס איז דאס איז דאס איז די שמחה דאס איז די מצב הכי שלם מצב הכי יפה די שענסטע מצב די קלענסטע די הויבנסטע מצב און לאמיר אונז האבן דעם כלל לאמיר לאמיר זאגן זאגן געלערנט אזוי ער זאגט וואס ווילסט וויסן ווי ווי טרעפט מען עס

וואסערע סטעישן מ' מען שטעלט אן ביי דעם רעדיא אין דעם נפש פון דער מענטש דעם סטעישן הערט ער דאס איז דאס איז פשוט דאס איז יא דארף מען אבער וויסן ווי אזוי וועלכע סטעישן איז עס יא נישט מוכרח אז דאס איז די סטעישן פון פון גיין אין מקווה אפשר איז דא אזא סטעישן אבער דאס איז נישט די עיקר הגדרה פון די סטעישן ס'דא א כלליות'דיגע הגדרה פון דעם וואס איז די כלליות'דיגע הגדרה כלליות'דיגע הגדרה איז שלימות אדער שמחה

און קינדער זענען קליינע קינדער, זיי זענען מוחין דקטנות, זיי זענען בנים קטנים, כפשוטו, זיי זענען מוחין דקטנות, זיי, זיי לעבן, ביי דיין יונגל איז נישט אמת דווקא, אטליעסט נישט אין די סענס וואס דו פארשטייסט עס, יא, עס איז נישט, עס עקזיסט נישט, יא. רבי ישראל סאלאנטער האט אמאל געזאגט אז איינער דערטרינקט פאר א יונגל זיין זיין שיף אין די אין די בעט'טאב. דארף ער טראכטן אז ער טוט די זעלבע עוולה ווי איינער נעמט א גרויסע טאטעס שיף און דערטרינקט עס, וואס איז א חילוק? דער לעבט אין דעם דמיון דער לעבט אין יענע דמיון, דער שיף אויפן גרויסן ים ווערט אסאך געלט איז נישט אמת'דיג מער עכט ווי דער שיף פון די יונגל אין אין אין די אין די וואנע דארט, יעדער איינער האט זיך זיין זיין וועלט זיין וועלטעלע און זיין וועלטלע, עס איז גייט ביידע וועגן, עס מיינט נישט אז עס זאל מוז אלס זיין א גרויסע שיף, מען וועט זאגן אז דיין יונגל איז איז דעם דארפסטו דאן טשענדזן עס איז נישט די זעלבע מידות טובות, מידות איז נישט קיין אבדזשעקטיוו זאך, עס איז לפי וואס יענער וואס יענער טראכט יא. און ס'איז אינטערעסאנט און איך זאג מ'דארף מ'דארף מברר זיין דעם נקודה זייער קלאר און דאס איז הלכה למעשה ממש. די אלע צדיקים'לעך וואס זיי לויפן נאך די שכינה לויט ווי זיי האבן מיר געזען איינמאל, קומט זיין יונגעל און זאגט טאטי איך דארף א לאלי, טאטי געב מיך אטענשאן בעיסיקלי, זוכט ער אוועקצולויפן דערפון, אפשר איז ער א גוטער און ער געבט אים די לאלי, אבער מארגן וועט ער מאכן זיכער צו בלייבן אין שול נאך א שעה אזש נישט אהיימצוקומען, ווייל דעמאלטס שטערט עס אים זיין דביקות, שטערט עס אים זיין עבודה. און איך זאג נישט דא דא איז דא אזא שיקול הדעת, אז דא אזא זאך אז מ'איז אכזר על בניו, דערין די גמרא שטייט דאס. אפשר האט עס אויך א מקום אבער זיכער נישט קיין שלימות זיכער אז דעם איז אכזר על בניו איז א בדיעבד'יגע מצב אמאל דארף ער פעלט עס אויס מ'דארף שוקל זיין הפסד מצוה כנגד שכרה אבער זיכער נישט שלימות מצב שלימות אין אנדערע ווערטער זיכער נישט קיין מצב פון ריכטיגע השראת השכינה ס'איז א בדיעבד השראת השכינה מ'דארף אז מ'קען קען נישט אנדערש בדוחק יש להתיר ס'איז עבירה לשמה ווייס נישט אבער זיכער נישט די ריכטיגע השראת השכינה ווען איך זאג אז ס'איז נישט ריכטיג מיינט עס אז ס'איז נישט קבוע, ס'שטייט נישט, פאר דעם דארף מען כסדר נאכלויפן, אזוי ווי א דראג עדיקט, ער לויפט כסדר נאך די זאך ווייל ער ווייסט נישט וויאזוי צו לעבן און וויאזוי צו זיין העפי אן דעם. ריכטיג שלימות מיינט אז אלעס איז שלימות, זיין ווייב איז העפי און זיין קינדער, אזוי ווי יעקב אבינו, יעקב אבינו ווען זיין ווייב איז נישט געווען מיט זיין ווייב דא דארף מען טאקע מעיין זיין, דער זוהר אליינס פרעגט די קשיא, אינטערעסאנט אז דער זוהר איז שווער געווען, יעקב, רחל איז געשטארבן, יעקב זאגט מתה עלי רחל, און עס שטייט אין אשה מתה אלא לבעלה, אויף מיר איז זי געשטארבן, אויף אירע קינדער, יעדע איינער האט זיך איינס, אויף מיר איז רחל געשטארבן, און דערמאנט עס דא, דאס הייסט עס ליגט אים אויפן קאפ. וויאזוי קען מען זאגן ויחי יעקב אזוי, יא אבער יוסף איז געווען דער זון פון רחל, ער האט געזען יוסף האט ער זיך דערמאנט רחל, כל כולו געווען רחל אינטערעסאנטע זאך די זוהר האט געזאגט יא מ'וואלט נישט געטראכט פון דעם אן דעם מענטשן טראכטן נישט יעקב שטייט קענסט קוקן אסאך מפרשים יעקב איז געווען העפי זיבעצן יאר געווען העפי זיין ווייב איז נעבעך געשטארבן יונגערהייט און זי איז נאכאלץ געבליבן טויט יא נישט קלאר צו צו לאה איז נאך געלעבט אבער לאה איז נישט געלעבט זי איז שוין געווען דעמאלטס אויך א פלא אבער אבער רחל איז זיכער נישט געלעבט איז וואס איז פשט על כל פנים, איז דאס א ריכטיגע שלימות, איז אז עס איז אינגאנצן בשלימות, בשלימות נישט ביז למטה, אין דא און ס'איז נישט די אין דא אין דעם למטה. אז א מענטש האט א שבת סעודה וואס זיינע קינדער זענען נישט העפי, זיינע קליינע בעיביס זענען נישט העפי, איז ס'פעלט א געוויסע השראת השכינה, ס'פעלט אין דעם שלימות, און דער שכינה אינו שורה אלא במקום שלם, מ'זאגט יא איך קען איבערהיפן, איך קען זיין בדביקות, איך וויל נישט. נאר גורס נישט גורס די גאנצע וועלט נאר גורס די יאר ווען אולם וועל מיי אוקיי עס איז עס איז א בריחה עס איז אבער בדיעבד מצב מצב של בדיעבד אפשר פעלט עס אמאל אויס און ס'מיינט אז אנשטאטס אויב האט אזא מענטש האט אזא בחירה צו ער זאל נעמען קעיר פון זיינע קליינע בעיביס און זיינע נארישע בעיביס ווען איז מען נישט קלוג אדער ער זאל גיין אין בית מדרש און לערנען חסידות פארן דאווענען ס'איז בכלל נישט קלאר נישט נאר ס'איז נישט קלאר, ס'איז אפשר קלאר אז נישט, אז ער וועט לערנען צוויי שעה חסידות, וועט ער האבן א בעסערע דאווענען ווי א צוויי שעה נאכלויפן די קינדער, מאכן זיי מאכן העפי, יא, בדרך קטנות, מיט מורא'דיגע קטנות, יא, כביכול. אבער ס'נישט קיין קטנות, ווייל שלימות, אה, שלימות האט א כלל אז עס איז נישט קטנות, ס'איז דא אזא כלל, א דבר שלם מאכט מען א ברכה ענדערש ווי א גרויסע שטיקל, א האלבע ברויט, יא, ווייל שלם איז דאך אלעס, שלם איז פשט אז ס'פעלט נישט אין דעם גארנישט. פאר וואס ער איז וואלט געקענט זיין א גרעסערע ברויט אבער ער איז א קליינע ברויט א קליינע בילקע אבער ער איז א גאנצע קליינע בילקע זיין א גאנצע קליינע מענטש קען זיין אז האט א גרעסערע מעלה אדער עס איז דא מער השראת השכינה דאס איז זיכער כ'ווייס נישט אויב עס איז מער אבער עס איז זיכער מער קביעות עס איז מער סעיף, השראת השכינה עס איז זיכער אז עס איז מער ווייל אונז מ'דארף דאך מאכן מקום להשם מ'דארף דאך מאכן א השראת השכינה וואס איז וואס מ'דארף נישט כסדר שטיין און עס אנצינדן איך קען מיט שוואנג א בחור קען אפשר האלטן אין איין אנצינדן עט סאם פוינט דארף מען מאכן א זאך וואס שלהבת עולה מאליה שלהבת עולה מאליה איז נאר ווען מען פארגעסט פון די גאנצע עבודה פון כאילו כסדר זיין באהאפטן מיט די וועג וואס מען מיינט אז מען גייט זיין באהאפטן און מען דארף פאוקוסן א נייע זאך פשוט אויף צו זיין צו מאכן פרייליך

דא האבן א די מקום וואס די עולם איז פרייליך די עולם איז צופרידן די עולם איז גאנץ יעצט קען מען לערנען איז שורה די שכינה בדרך ממילא מען דארף נישט דעמאלט און ס'איז ממש דעמאלטס וועט מען נישט דארפן שלעפן די שכינה זיין און בדרך מען דארף לערנען חסידות דריי שעה פארן דאווענען צו האבן א גוטן דאווענען דאס איז פשט אז מען דארף שלעפן די שכינה מיט קייטן אה אפשר קומסטו אויב אבער יעדע איינער איז אין א וועלט אין א די חברים זענען צופרידן און די ווייב איז צופרידן און די קינדער זענען צופרידן דאס הייסט ער מאכט זיי צופרידן לפי היכולת איז די שכינה ממילא דארט. דאס איך מיין אז דאס איז די סוד וואס דא שטייט אין די גמרא, חילוק פון עשרה שיושבים ועוסקים בתורה און שלשה שיושבים יא, וואס איז די חילוק? זאגט די גמרא ווייל די שכינה קומט יעדע איינער אפילו איין מענטש לערנט די שכינה כנגדו, אבער ווען ס'איז דא צען מענטשן ס'איז דא א מנין איז די שכינה מקדמא ואתיא, ס'קומט פאר זיי, וואס הייסט ס'קומט פאר זיי? ס'ווארט כביכול די שכינה ווארט אפ אין בית מדרש שטייט א בית מדרש צען מענטשן איז אלעמאל א דוגמא פון א דבר שלם יא יעדער ווייסט צען ספירות צען נומבערס צען איז פשט אז עס איז א גאנצע זאך ס'איז דא דא א גאנצע גרופע מענטשן וואס זיי זענען עובדי השם און א מנין איז קיינמאל נישט דא די זעלבע סארט ווי ס'איז דא ביחיד אבער עס איז דא א מנין און יעצט אויב ס'איז דא א מנין און יעדע איינער האט זיך מיט יעדע איינער האט זיך זיין זיין וועג און זיין אופן און זיין גאנג דעמאלטס דארף מען נישט שלעפן די שכינה דארף מען נישט זאגן מזמין זיין די שכינה ס'איז שוין דארט דאס הייסט ס'דא א מנין וכדו' טייטש אז מען וואס טייטש א מנין מען ווייסט מ'דארף נישט ארום טעקסטן יעדע אינדערפרי צו ס'קומט די עולם ער ווייסט דא זיבן אזייגער ס'דא א מנין. דער אייבערשטער ווייסט כביכול אויך, דאס הייסט דאס איז א פנימיות'דיגע זאך, ווייל עס איז דא, עס איז דא א עפעס א, מסתמא אויב ס'זענען קלוגערע גרעסערע מענטשן וועט זיין א גרעסערע לעוועל פון השראת השכינה, איך בין נישט שולל אלע מיני מדריגות, אבער די ערשטע זאך, דער שלימות, ס'איז אסאך מער סטעיבל, א סטעיבל השראת השכינה, אביסל סטעיבל השראת השכינה איז אסאך בעסער פון אסאך אומסטאבילע השראת השכינה, יא, סטאביל דאס הייסט ס'איז דא א מנין, און סיי אין בכלל, מען האט קובע געווען א מקום און א זמן, יעצט איז עס דא, און סיי בנפש איז דא סטעביליטי, יא איין מענטש איז נישט קיינמאל סטעיבל, אמאל האט ער א צרה, אמאל איז ער אויפגעשטאנען אויף די לינקע פיס, אבער זיין חבר שטייט נישט אויף די זעלבע טאג אויף די לינקע פיס ווי אים געווענליך, ממילא אז ס'איז דא צען מענטשן איז אלעס שוין קען מען זיך סומך זיין, קען מען זיך סומך זיין אז דא גייט זיין א געוויסע דאווענען יעדן טאג ווייל עס איז נישט נאר עס איז נישט סומך אויף איין מענטש אסאך מאל דרך אגב ס'דא א כ'מוז שוין נישט רעדן שוין גענוג כל פנים עס איז ס'איז דא א סטעביליטי ווייל ס'איז נישט תלוי אין איין מענטש'ס מוד איי איין מענטש'ס מוד איז דאך די גאנצע זאך ער וויל דאווענען בדביקות יא אבער דו ווילסט דאך פארוואס זאלסטו דארפן רופן די שכינה יעדע מאל עקסטער פארוואס קענסטו נישט אפמאכן מיט איר אז זי קומט שוין די וועג פון אפמאכן איז צו האבן א חבורה צו האבן א גרופע מענטשן דעמאלטס וועט זיין שכינה מקדמא ואתיא. איז איך האף, כ'האף אז אויף א געוויסע זין איז דעם שיר און אנדערע שירים האבן א געוויסע א געוויסע ריאליטי אין די וועג, א געוויסע סטאביליטי, ס'קומט יעדע וואך און מען ווייסט פון דעם און מען דארף נישט דארפן שלעפן, נישט דארפן רופן, מען וועט שוין זיין דארט און די שכינה וועט שוין זיין דארט.